א גוטן ערב שבת קודש פרשת וישב. כ'האב געוואלט זאגן עס גייט יעצט קומען אזא הייליגע יום טוב ווי חנוכה, כ'מיין וויבאלד חנוכה איז אזוי הייליג, ס'איז אין דעם קריטעריע ווי סוכות, ס'האט די זעלבע אמאונט אוו טעג, און מ'דארף וויסן אז ס'קומט גאר הייליגע צייטן, ס'קומט אראפ דער אור הגנוז, מ'קען קונה זיין גרויסע זאכן, כ'וויל אבער. פאר איך קום אן, איך גיי מאכן א געהעריגן שיעור, כ'האף אין א שעה און א האלב צוויי שעה, וועגן דעם הייליגקייט פונעם חנוכה, ווייל איטס אנבעליוועבל, איך מאך יעדעס יאר ברוך השם, און בחורים קאלן מיך אפ, מיידלעך קאלן מיך אפ, ר' נחום, אזויפיל חיזוק וויפיל איר געבט, איטס אנבעליוועבל, ווי נעמט איר אזויפיל כח און אזויפיל עמיונישן? זאג איך אים, דאס איז א מתנה פון אייבערשטן ווייל איך רעד פארן ציבור. עניוועי, וויל איך ענק זאגן, די ערשטע זאך וואס איך וויל אנהייבן איז פון סירמאי רב, לויט ווי עטס ווייס איז דא אזא מנהג, חנוכה איך ווייס נישט ווער ס'האטס איינגעפירט מנהג אותיות גיהנום אויכעט אז מ'גייט אין מקווה פאר הדלקת הנרות זייער א גוטע מנהג נאר וואס געשעהט דעמאלטס יונגע בחור'לעך שיינע זיסע בחור'לעך ס'איז א נחת צו קוקן אויף זיי און די חבר'כע זיי לאקערן אויף זיי די מינוט ווען די חברה קומען אריין דארטן ווייסט איר וואס זיי טוען איך דארף אייך אפילו נישט זאגן וואס זיי טוען זיי לויפן נאך נאך די בחורים בקיצור נארמאל האמער אונז אז מ'גייט יעדן טאג אין מקווה און מ'האט ווי מ'זאגט. פרייטאג גייט מען צוויי מאל אין מקווה, יום כיפור גייט מען פינף מאל אין מקווה, איך קען נישט אליין די אלע חשבונות ווייל ברוך השם איך גיי נישט, נאר איין זאך ווייס איך יא, חנוכה האט א פרינדזש בענעפיט, ס'איז דא אן אור הגנוז אז ס'איז דא נאך איין מאל וואס מ'גייט אין מקווה און דאס איז ביינאכט פארן לעכט צינדן, ס'איז א מחיה, מ'טוט זיך אויס, מ'טוט זיך אן, מ'קוקט ווי יעדער גייט, מ'קוקט ווי יעדער וואשט זיך און קראצט זיך, ס'איז ממש א מחיה וואס גייט פאר, און דאס וויל איך.

קען איך דאס פארגעסן? איך וויל מיך מיטטראגן דעם חרם אויף יענע וועלט אויך. איך וויל ווייזן דעם אייבערשטן וואס כ'האב געטרייט צו טון און פארוואס מ'האט מיך געלייגט אין חרם. אבער איינער האט מיך אפגעקאלט, אן ערנסטער מענטש, ער איז א רב פון א קהילה, און ער זאגט, די דרשות וואס איר זאגט יעדעס מאל פאר חנוכה און פאר פורים, זאלט איר מוחל זיין יעצט אויך זאגן. זאגט ער איך קען עס נישט זאגן, איך בין א רב, אבער איר זאגט עס אזוי גוט, איר קענט זיך שוין אזוי גוט אויס, און דער עולם קען שוין אייער ניגון, מ'גלייכט אייך צו הערן, איר רעדט צו די זאך.

מ'וועט נאכאמאל בענקען נאך די טומאה פון טעלעוויזשן. פארוואס? ווייל דארט עט ליסט איז געווען יעדע זאך קאנטראלד, דו האסט נישט געטארט ארויפלייגן וואס דו האסט געוואלט, דו האסט געהאט א פראגרעם. נישט וואס איך זאג ס'איז גוט געווען, איך זאג נאר סתם ס'גייט ארגער און ארגער יעדע זאך. מ'וועט נאכאמאל זאגן, אוי ווי נעמט מען אהער קארטן שפילן? רבותי, איך וויל ענק זאגן ווי דער עולם גייט, דאונט בי אפסעט. געהערט. די וואס זיי פארן אויף פלארידע און זיי זאגן זיי פארן אביסל זיך אויסרוען ווייס איך פלארידע איז אויסער דעם וואס איז אינוואלווד מיט זנות און בנים און קאסינאוס יעצט די לאו אין די קאסינא איז אזוי זיי ווילן דיך ארויסשלעפן דיין געלט זאגן זיי דיר אזוי הער מיך אויס דו קום שפילן אפאר שעה דא ביים טיש אונז געבמיר דיר אומזיסט א צימער געבן דיר אויבן א צימער אומזיסט ווייל דאס ווייזט אז דו גייסט שפילן נאך אפאר שעה ווייל האסט דאך נישט אהיים צו פארן אויכעט אז דו דארפסט נישט אויסגעבן געלט צו שלאפן, ממילא ביסטו דארטן און דו ענדזשויסט, נאכדעם ווען דו קריגסט דעם צימער האסטו דארט א שותפקע, יא זיי שיקן אריין גראד א שותפקע, ממילא מאכט זי אויך געלט, איף יו גאנע ספענד אוט אויסשווענקען פופציג טויזענט דאלער א נאכט פאר געמבלינג, מאכט יעדער ביי דיר געלט, איינער האט געזאגט איך בין געפארן מיט א פֿינף טויזנט דאלער קאר אויף אטלענטיק סיטי, איך בין צוריקגעקומען מיט צוויי הונדערט טויזענט דאלערדיגן באס. פרעגט אים יענער, האסט געקויפט דארט א באס? זאגט ער ניין, נישט געהאט קיין געלט אהיימצוקומען מיט מיין קאר, די גאזאלין האט זיך אויסגעלאזט האב איך געמוזט נעמען א פאבליק טרענספארטעישאן באס. דער עולם פארט היינט מ'איז צו צעלאזט. יעדער דארף וואטשען ווי די קינדער גייען. מ'זאגט גארנישט, ער איז טאמער איז ער פארכאפט איז ער איז ער אויף ביטערע צרות. אים קען מען נישט העלפן. דעם קען מען יא העלפן? העלפן קען מען נאר דעם בחור'ל וואס איז ווערט. יעדער האט חברים. קארס האט דאך יעדער, גרויסע צרות, האסט עס געזען ס'דא א קליפ יעצט ווי זיי האבן פארדינגען פאר איינעם א קאר, לעגט זיין אז ווען ער האט צוריק געבראכט איז עס געווען פול מיט דראגס, ס'איז געווען אנגעשטינקט רייכערן דראגס און ס'איז געווען פול אויף, איך טויש עס דיר גערן, ברענג עס צוריק, איך ארבעט מיט די עף בי איי, ס'איז אויך א מוסר השכל, ווייל סעקשועל אביוז טאר מען נישט גיין צו די פאליס, חס ושלום ס'איז מסירה, די פארקרומטע רבנים אבער ווען ס'קומט צו זיין, ס'א מענטש, דעמאלטס מעג מען. אזוי האט דער רב געזאגט? כי כך גזרה חכמתו. דאס איז די היפאקרעסי וואס טוט זיך די גאנצע צייט. יא ער זעהט'ס יוטוב פארט מיט א קאר אין שבט און דער סאן האט האבן זיי אים געבלאקט און זיי האבן אים באפאלן, ארעסטעד, ס'איז געווען א מיידל אויך אינוואלווד, זיי פארן ארום מיט מיידלעך אויך, סעים דזשענדער, די אפעסיט דזשענדער, זיי זענען נישט טשוזי, ס'איז דאך דא אכט טאג, איין טאג נעמט דער בחור א סעים דזשענדער א צווייטן, טאג זעהט ער אז ס'איז אים שוין נמאס געווארן גייט ער צו א אפעסעט זשענדער כאפט ער א מיידל און אזוי דרייט זיך עס. און וואס געשעהט שבת קודש אודאי זאגט מען פאר די מאמע רבי אהרן אויף שבת צו רבי אהרן אויף שבת וואס געשעהט אז ער פארט צו רבי אהרן ס'איז היינט ניין לכאורה ער קומט קיינמאל נישט אן דארט האב אים געזאגט מיט אפאר יאר צוריק מסתמא ס'געווען צוויי אדער דריי יאר צוריק קאלט מיך אפ א אידישע טאכטער און זי האט גרויסע צרות

נאכדעם ווי כ'האב געזאגט די געפאקטע שילן דאס איז א בר שלא כסיהו בתורה הויך גברא ס'שטעלט זיך וואס שוין נישט דערמאנט שטעלט ער זיך לעבן א בחור'לע דער בחור'לע שאקלט זיך נעבעך ערליך און ער באמבט אריין אינעם ס'איז לעבעדיג דא, צו דאווענען אין א געפאקטע שול איז בעסער צו דאווענען אין דער היץ אונז איז נישט קיין יראת שמים איך האלט ענק אין איין אויסלערנען ס'האט מיר איינער געזאגט דא יעצט אין ארץ ישראל דו ווייסט נישט ווי גערעכט דו ביסט זאג איך אים יא ברוך השם ליידער יא איך האב אויסגעלערנט אז ווען מ'גייט טוילעט מוז מען גיין אין טוילעט מיטן קינד, פארוואס? ווייל אונטערן טוילעט ווענט גייען דאך נישט ביז אראפ אין צווייטן. פלוצלינג קענסטו זען ווי איינעמס הענט שטופט זיך אריין פון, דו ווילסט גיין קוקן ווער דאס איז? לאמיר זאגן דער בחור וויל גיין קוקן ווער ס'טוט, לויפט ארויס און ער איז שוין אויסגעמישט צווישן עולם. נאכדעם אז ס'קומט אז מ'זאל באקוקן די ווידיאו, ס'איז ווענדט זיך אויב ס'איז משה עפשטיין, איז זאליקא אליינס א פרעד, ער לאזט נישט מ'זאל גיין צו די פאליס, אפאר חדשים צוריק מ'איינער איז געווען אין טוילעט, ער האט נישט. און אויב ס'איז אן אנדערער קען מען זיכער נישט גיין צו די פאליס, ממילא איז עס גרויסע צרות, סאו וואס האסטו פון די גרויסע שיל? זאגט מיר איינער דא אין ארץ ישראל, איך הער דיך אויס, און מיין זון איז געווארן פרומער, געוואלט אנהייבן צו גיין דאווענען לבנה ביינאכט אכטע, א יונגל פון ניין יאר, נישט ניין, עלף יאר, ראזנבערג העט מיך שיסן ביי מיר טענה'ן אז איך טו לאזט צו אז אים, טאקע נישט געלאזט זיין זון, העט טאקע מ'טאר נישט צולאזן די אלע מינים אויסער די סאונער יו וויל אנדערסטענד איט. בעטער אף יו'ל אל בי פליז אנדערסטענד, די פרי און ביינאכט, נאכדעם וועט מען גיין אביסל געמבלען, מיט גיין ווי מען טאר נישט, יעדן איינעם ווארט שוין דארט פליז אנדערסטענד, יעצט איך זאג אייביג, טאמער האסטו שוין נישט קיין השפעה אסאך פרויען קאלן אפ איך קען שוין גארנישט טוהן מיט מיין זון, וואנס יו אר אין דעט סטעידזש ביסטו אויף ביטערע געהאקטע צרות, נאו דאוט אז דו ביסט אויף צרות, טאמער דו ביסט נאך נישט אין דעם סטעידזש זאלסטו וויסן אז דו דארפסט וואטשן, ביקאוז. וואנס יור טשיילד סטעפס אווער די ליין דער איז נאו קאמינג בעק. ער האט שוין חברים דאס איז שוין אויסגערעכנט און סאיז אזוי אויסגערעכנט דא אפילו פיינענציערס וועסט זאגן אה מיין זון האט נישט קיין געלט איך געב אים נישט דארפסט אים נישט געבן ער האט א חבר וואס געט אים וויפיל ער ברויך האבן און אפילו מער וויפיל ער ברויך האבן בעט נאכאמאל דעם עולם ווייס ווי דיינע קינדער גייען גאר די געפאר איך צו דא נאך א פראבלעם כ'האב שוין געזאגט און איך וויל עס נאכאמאל זאגן אז מען פארט אויף פלארידע סאיז נישט אזוי קאלט דא אין ניו יארק. עס איז יא זייער קאלט, דארף זיך אנווארעמען מיט אן אנדערן בחור אדער מיט אן אנדערן איינעם, נישט אזוי קאלט אין ניו יארק, אונז לעבן שוין אין ניו יארק, איך ווייס, איך בין אלט וויפיל איך בין אלט, די וואס לעבן שוין דא פערציג, פופציג, זעכציג, זיבעציג יאר און זיי האבן די שטאט פלארידע קיינמאל נישט געזען, פלארידע איז נישט די ארגסטע פלאץ, ס'דא געוויסע סטעיטס אין אמעריקע ווי זנות איז ליגעל, ס'איז דא מען קען עס עדווערטייזן, יונגעלייט ווייסן שוין די פלעצער, איך וויל זיי נאר נישט זאגן ווייל דעמאלטס וועלן זיי זאגן אז איך האב זיי אויסגעלערנט. ניין ניין איך לערן ענק נישט אויס, וויל זאגן פארן עולם ס'איז דעינדזשערעס מען לאט פרויען גיין אליינס אין פלארידע, די זעלבע זאך איז דעינדזשערעס אז מען לאט פרויען גיין אליינס זומער אין די קאנטרי. נאכדעם ווען א פרוי ווערט פארכאפט אין זנות און פאר איר איז שוין קאלט זי אפ ר' נחום וואס קען מען דא טוהן, זאג איך פאר יעדן דיין מאן האט געוויסט אז דו פארסט? ער האט געוויסט? איך האב אויב דיין מאן האט געוויסט אז, אז דו פארסט. דארף מען גארנישט טוהן, דאס וואס די תורה האט גע'אסר'ט אן אשת איש וואס האט געוואוינט מיט א פרעמדן, דאס איז ווען ס'איז געשעהן א מיסטעיק, אבער נישט ווען דיין מאן לאזט דיך, ווען דיין מאן לאזט דיך ווייסט ער אז דו גייסט זינדיגן ענד הי דאזענט קעיר, פארוואס? ווייל תורה מצד זה כך היא מורה מצד אחר, אזוי ווי דו האסט זי האט דארט א בויפרענד, אזוי האט ער דא א גערלפרענד, דענק איך בין אמאל געווען. רימניצער רבי'ן און אריינגעקומען איינער א רב און האט דורכגעשמועסט א סאבדזשעקט, פרוי האט נעבעך מזנה געווען, שוין, דער רימניצער רבי זאגט זאל שוין צוריק גיין וואוינען, יעצט צו דאס אויסגעהאלטן להלכה צו נישט, איך נעם נישט קיין אחריות, איך נעם אחריות אז די מעשה איז אמת, איך נעם נישט קיין אחריות צו ס'גוט, איך וויל ענק פארציילן וויאזוי ס'האט זיך דעוועלאפט, זעלבע זאך איז אמאל געווען מיטן טאהשער רב, א פרוי האט אים דערציילט אז איר מאן פלעגט אהיים ברענגען אנדערן זכר און זיי פלעגן וואוינען אינאיינעם, איז ער האט זי אויכעט אריינגעשלעפט אין דעם. דעם דרעק און דעם טינופת, און זי האט אויך געוואוינט מיט יענעם. זייער וויי געטון איז זי געלאפן צום טאהשער רבי'ן אז זי וויל תשובה טון און נאכדעם דארף זי וויסן צו זי מעג וואוינען מיט איר מאן. דער רבי האט געזאגט זי מעג צוריק גיין. יעצט ביידע, סיי דער טאהשער רבי און סיי דער רימניצער האבן גענוצט א ווארט ווייל דער מאן איז נישט בעסער. זעהט אויס אז דער טאהשער רבי האט געהאט רוח הקודש, ער האט געוואוסט מיט וועם ער האנדלט. באט עניוועי, נושא איז, מיר האט עס זייער נישט געפאלן, און ביים רימניצער רבי'ן, ווען איך בין דארט געשטאנען בשעת מעשה, איך האב געשטוינט, קעגן גאנצעטע הלכות אין שולחן ערוך, האט ער אויך די זעלבע געזאגט, די אינגעלייט זענען נישט בעסער, זען אז דער איד איז אויסגעוועפט, ממש אויסגעוועפט, ווי גייסטו זאגן אזא זאך, ס'איז דאך קעגן די הלכה, דורך געגאנגען א יאר צוויי, איך האב עס פארציילט, פלעג פארלערנען דף יומי, איז מיר בייגעפאלן, איך האב געזען א גמרא, און איך האב געזען אז דער רימניצער רבי איז הונדערט פראצענט גערעכט, נישט וואס איך זאג עס להלכה אז מען זאל זיך אזוי פירן, אבער איך דערצייל ענק אויף וואס איז דער רימניצער רבי גערעכט וועל איך ענק זאגן הערטס אויס די גמרא אין מסכת סוטה נאך א רש"י אין חומש כ'האב עס נעבעך נישט צוזאמגעשטעלט שטייט אזוי בזמן שהאיש מנוקה מעון המים בודקין את אשתו אין האיש מנוקה מעון אין המים בודקים את אשתו דאס מיינט אזוי אויף אידיש ווען א מענטש זאגט פאר א ווייב זיינע, אל תסתרי עם פלוני, באהאלט דיך נישט מיט יענעם, יו הענגינג אוט וויט דיס גיי, איי דאונט לייק איט, און איך ווער דזשעליס, טו דאס נישט טון. דו ביסט א אידישע טאכטער. פיין, נאו פראבלעם, זי פאלגט אים נישט. קיצור ער רעגט זיך אויף, ער נעמט ארויף די ווייב אין בית המקדש, מאכט א מין וואסער וואס מען האט געברענגט פון כיור, מען מישט עס אויס, ער געבט פאר די פרוי צו טרינקען, מען זאגט איר טרינק, אויב צו נישט מסתמא נישט ווייל ס'געוען מים המאררים. די מאררים הייסט אז ס'לאזט זיך אויס ביטער און געט איר צו טרינקען. דער כהן באשווערט איר, אויב דו האסט געזינדיגט, טו מיר א טובה, לאז נישט דעם אייבערשטנ'ס נאמען וואס איז געשריבן געווארן בקדושה זאל אויסגעמעקט ווערן. שוין, יעצט הרג'נען הרג'ט מען איר נישט ווייל ס'איז דאך נישט געווען קיין עדים. נאר געווען אז דער מאן האט איר געזאגט זאלסט דיך נישט באהאלטן מיט יענעם. זאגט מען איר אזוי, הער אויס. גיי אהיים, דו קענסט נישט וואוינען מער מיט דיין מאן, נאר טו א טובה, מעק נישט אויס דעם אייבערשטנ'ס נאמען פאר גארנישט. זאגט זי, ניין, איי נעווער דיד עניטינג. אה, שטותים. עניוועי, און זי טרינקט אריין די מים המאררים, און זי גיבט עס א שלינג אראפ, און וועלט איז געווען וועלט, ווען אזוי, איר בויך, געפלאצט, ס'איז אראפגעפאלן און זי איז געשטארבן דארטן אין מקום המקדש. מען האט זי שנעל ארויסגעטראגן זי זאל נישט מטמא זיין די מקום המקדש. זאגט אבער די גמרא, משרבי הנואפים, וואס האבן זיך פארמערט די מענטשן וואס זיי זינדיגן, האט מען מער נישט געגעבן צו טרינקען. פארוואס? ונקה האיש, דער מאן איז נקי מעון, האט עס געארבעט, טאמער נישט האט עס נישט געארבעט, האט מען מוציא לעז געווען אז די גאנצע זאך איז פול אוו באלאוני. ווייל ס'ארבעט נישט, ווייל די פרוי איז אהיים געגאנגען, זי האט יא געוויסט וואס זי האט געטון, און אלל אוו א סאדען די וואסער האט זי נישט בודק געווען. אז מ'זאל נישט מוציא זיין לעז אויף מים המאררים, האט מען עס געסטאפט. פארוואס? ווייל דער מאן איז נישט בעסער. האב איך געזען דאס איז ממש די ווערטער פונעם רימניצער רבי, ווייל דער מאן איז נישט בעסער. סאו די תורה זאגט דיר אזוי, דער אייבערשטער גייט דיר נישט פארמסר'ן צי דיין פרוי האט געזינדיגט צי נישט, נאר ווען דו ביסט ערליך. ווען דו ביסט נישט ערליך, גייט ער דיר נישט אויסזאגן אז דיין פרוי זינדיגט. זאגט אזוי דו ביסט געפארן צו רבי ר' מיילעך און האסט געטראפן א זונה ביינאכט האסט מיט איר געוואוינט ווייל דו האסט זיך נישט געקענט איינהאלטן זי איז געווען זייער קלעסי און זי האט גוט געשמעקט דו ביסט געפארן צו רבי נחמן בן פייגא אין אומאן און געכאפט דארטן א זונה און האסט זיך נישט געקענט איינהאלטן אדער ביסט געפארן נאר אויף דייטשלאנד און עקספעקטן אז דיין ווייב זאל זיין די קלין לעדי זאגט דיר דער אייבערשטער פיין ס'איז זייער גוט אבער איך גיי דיר עס נישט פארציילן און איך בין נישט דיין ניוז ריפארטער. איז אין אזא סאסייעטי לעבן מיר אונז היינט? מ'לעבן מיר אז די מענער זינדיגן און די פרויען זינדיגן, על פי הלכה וואלט מען זיך געדארפט גט'ן, איז וואס געשעהט איז, ער איז איר מוחל, זי איז אים מוחל, און מ'זאגט לאמיר כאטש חתונה מאכן די קינדער, מ'עט חתונה מאכן די קינדער עט מען טוהן וואס מ'דארף, און נאכדעם וואס דארפסטו דיך גט'ן, קוק הער, דו האסט דיר אינדערזייט א מאן, צו אן אלטן איד וואס דו שפילסט דיך ארום מיט אים, איך האב אינדערזייט א מיידל צו א ווייב, וואט דו יו קעיר, דאס איז די היינטיגע וועלט. און יעצט אז ס'קומט א חנוכה גייט מען פארן, מ'גייט יוטעלייזן קודם, איך געדענק אין מיינע צייטן איז נישט געווען אזא זאך ווי חנוכה אן א שמש, דעם שמש פלעגן מיר אריין ברענגען סנאובאלס און מ'האט אויף אים געווארפן, און ער האט אנגעצינדן אין בית מדרש ביים רבינ'ס מעריב די פרסומי ניסא'דיגע חנוכה לעכט. דאס געדענקסטו אלץ, כ'מיין זעמיר דאך אויפגעוואקסן אין איינעם, געווען די בעסטע פאן, און אפילו רבי חזקל שמש האט עס ענדזשויעט, היינט זעסטו אפילו נישט קיין שניי, כ'בין דורכגעגאנגען. גאנצע חנוכה זון וואס איז דאס געפארעכטס צו פלארידע? ס'איז דאך טאקע אזוי קאלט אז דו קענסט נישט ווי מ'זאגט אהין. ס'איז דא אין אין די אלע גרויסע סטארס, ס'איז דא אין פעט אלבערטס אין די אלע סטארס ס'איז דא צו קויפן, דו קענסט זעהן מיין קאוט, כ'האב עס אויך געקויפט דארט, דו ווייסט וויפיל דאס קאסט? ס'קאסט נישט קיין סך, עה עס קאסט פערציג דאלער דויערט דריי פיר ווינטערס און ס'איז אזוי פיין ווארעם, שטעל דיך פאר איך בין דא אין ארץ ישראל קענסט אפילו נישט אנטוהן אזוי ווארעם איז עס, איך מוז עס ארויף לייגן אויף די פלייצע אזוי ווי א תפיסה טלית. ווייסט, סאו רבותי, מיין פראבלעם איז נישט אז דיין מאן זינדיגט אדער דו זינדיגסט, איט דאזענט באדער מי עט אלל, ביסט אוו עידזש, טוה וואס דו ווילסט, דזשאסט דאנט טאטש טשילדרען. נישט אז איך געב א היתר דערויף, נאר ס'איז א בוחר הרע במיעוטו. וואס מיין פראבלעם איז אז דו כאפסט א סאטמארע מיידל נאאיוו און סטופיד, זי ווייסט אפילו נישט. גארנישט פעקטס אוו לייף אז זי מיט א יונגערמאן אן א היראו, ער געט איר עונה מיט תשמיש מיט אפאר טאלער מיט אלעם די זעלבע אויך דער סאטמארער יונגערמאן איז אזא תמים דו ווייסט ער קומט דאך ארויס פון די ישיבה ער קומט דאך ארויס האט אף די פרעס וואס געשעהט נאכדעם הייבן זיי אן צו זינדיגן מיט אנדערע און די מיידל איז סאו סטופיד שי דאזענט איווען סוספעקט די האזבענד און די זעלבע אויך פארקערט דער יונגערמאן איז אזוי סטופיד הי דאזענט סוספעקט היז ווייף און דאס וויל איך מאכן די אווערנעס. די רעסט איטס אלל אפ טו יו. נישט אז מ'מעג עס טוהן, איך בין מסביר נאכאמאל, יו דו איט אוט אף סטופידיטי און דו כאפסט ערשט שפעטער, איז עס א גרויסער חורבן, ביז איינמאל איינער מ'קומט אים זאגן, יו דו ווייסט דיין ווייב איז א זונה, זי האט שוין געוואוינט מיט די גאנצע שטאט, גייט ער צו דעם בית דין און זאגט וואט אר יו א פראסטיטוט? איי מין ווי ווער ווי מעריד טוועלוו יערס איי נעווער נו דעט, דאס איז דעטס האו איט ווארקס, די לעסט וואן טו פיינד אוט די טרוט.

קוק פון די קברים איז אזא גרויסער אומגליק, וויל דיר זאגן, אזוי ווי רוב כלל ישראל איז שוין געווען אין בארדיטשוב, נו פון וואו וועלן די טרעוול עדזשענטס מאכן פרנסה אז מען זאל קומען ציען נאכאמאל דעם עולם, האט מען דאך שוין געווען דארט, האט מען גאר געטראפן אז ס'איז נישט דארטן דאס פלאץ, נאר דער הייליגער בארדיטשובער רב ליגט אביסל אהינציר, אפאר מעטער אוועק פון דארט, מילא אויפן נייעם פלאץ ביסטו נאכנישט געווען. יעדער איד וואס ס'לעבט נאך. עוד בו נשמתו.

ווען ער איז עס נאכגעגאנגען האט ער געזען ס'איז אמת, און מ'דארף נישט זיין א ראקעט סייענטיסט אויסצופיגערן אז א מיידל האט א בויפרענד, זי האלט זעכצן זיבעצן יאר, און זי געט אן עקסקיוז אז זי מוז אהיים פארן ווייל די בויך טוט איר וויי, ווייל זי ווייסט אז ווען מ'באקומט א וסת איז דאס א גוטער עקסקיוז. דארט איז דא איינער וואס ער איז די רעפרעזענטעטיוו. פאר מוסדות חבד אין בארדיטשוב, ער האט דארטן א תלמוד תורה און א ישיבה און א מקווה און אויכעט א מיידל סקול, און ער נעמט אריין אלע יתומים פון די שטאט. זייער א תמימות'דיגער און ערליכער מענטש. יעצט איז אזוי ביטער געווארן דער מצב. מדינת ישראל מיט אגודת ישראל זענען פאראנען אידישע טעכטער אין מיליטער, כ'האב ענק שוין געזאגט, אפיציעל נעמט מען נישט. זיי זוכן דא נאר צו טרעפן א וויק פעמילי איז מאכן זיי מיט זיי די זאך. לעבאוויטש איז דא אסאך רבנים און אין צפת אויכעט וואס האבן אינטערגעשריבן אז יא מען גייט גיין אין מיליטער, יא נעמט מען. יעצט איז געווען געשען נאך א זאך, דא דער שליח אין בארדיטשוב, א מורא'דיגער פיינער מענטש, תמימות'דיגע אזאנס איז נישט דא. אן ערליכער הייסט משה, ער פון בארדיטשוב דער רב פון ליבאוויטש. דעם געקומען משה ליסן דו פלאגסט אבער זייער שטארק מיט דיין מוסד, האבן מיר פאר דיר אן עצה, אלע יתומים וואס דו האסט שיקן אויף ארץ ישראל אין בני ברק, מ'וועט זיי פלאצירן צו די שענסטע פאמיליע און דארטן אזוי ווי מען זאגט ווערן מער אידישער ווייל. סוף כל סוף אין בארדיטשוב זעלבע קינדער, כ'מיין אויפציען די זעלבע קינדער ווי אין בני ברק. יעצט איז מען געוואויר געווארן וואס טוט מען מיט דעם, צום מיליטער, די גאווערמענט ספאנסערט דאס פאר מיליאנס אוו דאלערס, ווילן ארויפברענגען ווי זיי קענען נאך א מיליטער, נאך א מיליטער, נאך א מיליטער. ער ווייסט אז דא איז גרויסע צרות דא, סיריע, דער רוס זיצט דארטן, די היינט זיצט דארטן, זיי ווייסן אז דא גייט זיין א בלוטיגע וועלטס מלחמה. האבן בשר תותחים, מענטשן זאלן וועלן גיין מיליטער, און דא אליינס דער עולם דער פרייע ווען איך רעד מיט זיי, סאטמאר האט נישט אזוי פיינט די מדינה ווי זיי האבן פיינט, אלעס געפאפט און געבלאפט, מילא אויף אייניגע קינדער מען האט זיי אריין געפירט אין מיליטער אונטערן נאמען אז מען געט זיי א בעסערן חינוך, ס'דא א איד וואס ער הייסט ר' יואל קאהן. ער איז געווען דער חוזר פונעם ליבאוויטשער רבי'ן, ער האט נאכגעזאגט פונקטליך וויאזוי דער רבי האט געזאגט די פארברענגענס, אזוי ווי ער וואלט געווען א טעיפ רעקארדער, ער איז א דזשיניעס, א ליבאוויטשער איד, ער איז א איד וואס ער איז שוין קיין עין-הרע זייער אלט. ער איז אראפגעפארן איבערצודרייען און איבערצוווייזן ליבאוויטש אז מען בא'גנב'עט די קינדער. און ער טרייט זיי מסביר צו זיין אז זיי זאלן נישט זיין קיין פול, זאלן זיך נישט לאזן פון דעם סיסטעם וואס די מדינת ישראל טוט פאר זיי, און ווער איז אינוואלווד אין די גאנצע זאך? אגודה, די היימישע ארגענעזעישאנס, נישט בחינם איז געווען די ערליכע אידן נאך אינדערהיים, ווען סופאוזינגלי אגודה איז נאך געווען וואוילע מענטשן, האט מען געהאקט שוין אויף אגודה. כ'מיין דו רעדסט דא פון אן ארגענעזעישאן וואס איז די מעכטיגסטע אין די וועלט פון אולטרא ארטאדאקס, און אין די זעלבע צייט ווייסן זיי נאך נישט ווי די רבי איז און צו די רבי געשטארבן צו ער לעבט צו איז ער ארויף אין הימל צו ער איז אראפגעגאנגען, דעי אר סאו סטופיד וואס מען פארקויפט זיי גלייבן זיי, שטעל דיר פאר וואס זיי גלייבן, מען זאל שיקן די קינדער צו גוטע פאמיליעס אין ארץ ישראל און נאכדעם נעבעך דעי מיינד אפ אין די מיליטערי. איז ער יעצט אראפגעפארן מיט נאך דריי רבנים איבערקערן גאנץ ארץ ישראל, ס'וועט אים אבער גארנישט העלפן, אבער ער דארף עס טון, ווייל מען רעדט דא פון אזויפיל געלט, אז ווען איך זאל זיין אין מוישע'ס פלאץ אין בארדיטשוב און מ'זאל מיר אפערן גרויס געלט פאר יעדן מיידל, מעיבי איי וואלד דו איט טו, איך ווייס נישט. איך האב עס נאכנישט מיטגעמאכט. כ'בין א איד, איך גיי אין אמעריקע צוויי יאר, דריי יאר.

דרײַ הונדערט דאלער און איך האב עס אים צוריק געגעבן מוצאי שבת, פאר א פיקדון האט ער עס געגעבן, איך האב עס צוריק געגעבן מוצאי שבת אן א ציטער אין מיין הארץ, לייק איטס נעטשורל, דרײַ הונדערט דאלער קען איך אויסהאלטן, דאס הייסט א מענטש קען זיך נישט אליינס אויך נישט, יא א מענטש קען נישט וויסן, מען אפערט אים גרויס געלט, כ'על ענק זאגן נאך א זאך, ס'איז דא דער בלייך, דא דער מוסד וואס בלייך האט אין קיעוו. ווערט געבויעט דא א גרויסן מיידל האום, דא, אן אינסטיטושען. די מוסד הייסט לציון ברינה און ס'איז אין ביתר עלית. ר' בלייך איז געווען אין שוהל בימים ההם, ווייל זיי האבן געוואלט אריינכאפן די רוסישע, איזרעילי גאווערמענט האט געוואלט כאפן די רוסן. אויסער דעם וואס מיידלעך האבן מיר דארט פארציילט און זיי האבן מיר פארציילט דא, אויסער די געלט וואס זיי האבן באקומען פון די גאווערמענט, איז האט ער נישט גענומען קיין געלט פון די רוסישע ווייל זיי זענען דאך זייער ארעם, אבער סעקס האט ער גענומען מיט זיי, וועלכע מיידלעך זענען געקומען האט מען פארציילט זי האט געשלאפן מיט אים, אינעם אפיס האט ער געהאט א בעט, אויס, קען זיין ס'איז נאך אויסגעקומען אויף אים אויך, אבער ווען נישט הו קערס, האט ער אויפגעברענגט אפאר טויזענט פונט, כ'מיין פאר יעדן מיידל האט סטאלין קארלין באקומען דאלער און וויפיל ער האט באקומען ווייס איך נישט פונקט, יעצט כאפט מען דאך אז די יוניידעט נעישענס. ס'איז געווען טויזענטער קינדער וואס מ'האט מציל געווען זענען געווען אנדערנארישט. פון די טוירד ווארלד קאנטריס, און עט די ענד אוו די דעי האט מען געכאפט אז דעי אלע פיהרערס האבן זיי גערעיפט און זיי האבן געטוהן מיט זיי כל דבר אסור. און אלעס איז געווען סעקס סעקס סעקס. יעצט איז דאך די קאנגרעס לייט מיט סעם דעווידש האט זיך אויך מוזן ענדיגן ביקאוז נאו ריזען צו עקסעפטן אז ווייל די ביסט א פאליטישן מעגסטו טוהן מיט יענעמס קינדער וואס די ווילסט. דאס האט צו טוהן מיט דעי מלחמה וואס אונז פיהרמער. וואס איז די מלחמה? דער אייבערשטער זעט אז אידן פירן א מלחמה, זאגט דער אייבערשטער איך וועל אויך אריינקומען. ווייסט וואס ס'גייט פאר? זאל איך זאגן? רבותי, מען בעט היינט אונז אויכעט אז מען זאל שיקן קינדערלעך אויף אוקריינא, מען גייט צו העלפן פאר אידישע קינדער, באלאני, ס'טוט זיך דארט א זנות אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן, אנבעליוועבל, דאס וויל איך אז דער עולם זאל זיין אווער, שיקסט דיין טאכטער. פון יוראפ שיקט מען זייער אסאך קינדערלעך ווייל ס'איז נאנט. צו אוקריינע און רוסלאנד און מ'שיקט זאלן ארויסהעלפן פאר די רוסישע קינדער זאלן זעהן וויאזוי מ'צינדט חנוכה לעכט. אוי אוי וואס פארדרייסטו א קאפ? דיין טאכטער האט נישט קיין שום רעכט צו פארן דארטן, דארט איז דא א חברה'מאן וואס ער פירט די אלע חברה, און ער אינדזשויט זיך יעדע נאכט מיט דיין טאכטער, זי פארציילט איר א מעשה אז מ'האט געצינדן חנוכה לעכט, כ'מיין דו האסט נישט קיין מנורה צו צינדן.

געלט צוריק צו בויען מ'האט דאס געבויעט נישט אויף די ריכטיגע פלעצער און כהנים ווערן נכשל סאו ביג דיעל דאס גיין אין בית החיים סוף כל סוף טומאת כהנים איז א דאורייתא יעצט וויל איך נאכאמאל צוריק קומען און מעורר זיין מען זאל נישט שיקן קינדער אויפצוטוהן אויף אוקריינע ווייל דיין קינד איז זייער וויכטיג סאך וויכטיגער ווי די רוסישע קינדער האב אינזין דיין קינד נישט די רוסישע קינדער. רוסישע קינדער זאלן זיך זארגן יענקי בלייך. איך האב געהאט א זכיה צו קענען דעם שייגעץ מיט אלע זיינע גניבות. מיט אלע זיינע זנות. ער האט אין זין געהאט איטס אנלי מאני, געשנארט ביי די גאנצע וועלט, און געקויפט פראפערטיס פאר זיך, און געווארן א מיליאנער. און אויך די מדינה האט געגעבן פאר יעדן קינד וואס ער האט ארויף געברענגט האבן זיי געגעבן עפעס פינף צו צען צו פופצן טויזענט דאלער, כ'געדענק נישט וויפיל, און די זעלבע אויך איז דא אונזער חבר פייוויש מענדלאוויטש.

דאס איז שוין אויך ליגעל. סאו, אונז זעמער אויף צרות. וואטשן די קינדער, כ'האב אים געזאגט מ'דארף צוגיין ביינאכט צו די קינדער, ארויסנעמען די טאשן, נישט ווען זיי האבן אן די הויזן, ווייל דעמאלטס קענסטו כאפן א שטויס פון דיין זון. רעדט ווען ער'ט זיך געלייגט שלאפן, און יו בי דעד סורפרייזד וואס דו גייסט טרעפן אין זיינע הויזן טאש. האב איך שוין געזאגט. איינמאל האב איך געזאגט די דרשה, מ'זאל באקוקן די קינדער די טאשן. געגאנגען א מאמע און זי האט באקוקט. זי האט געטראפן אזוי איינגעפאקט, ס'איז געווען ווייט דאסט, ס'איז געווען איינגעפאקט אין א פלעסטיק אזוי שיין.

סאדאסט, די מצה מעל רבותי זייטס נישט סטופיד, דעטס אלל דעט איי וואנט יו טו אנדערסטענד, דאונט בי סטופיד. קען זיין דיין זון איז אויך געווארן מאלעסטעד, איך האנדל יעצט מיט עטליכע קעיסעס קינדער זענען געווען מאלעסטעד אלץ קינדער און זענען היינט שוין ווייס איינער איז שוין דרײַסיק איינער פֿיר און דרײַסיק קענט געט אווער זענען נאך אלץ משוגע און למעשה ווילן זיי נעמען נקמה אין דעם בועל און זיי מוזן עס אים טוהן אויכעט.

שרייענדיג הושיעו איז הוי, זיי קרעכץ הוי, די, שי איז נעבעך אן דראגס, און יו, יו אר אלסא אן דראגס, ס'איז הוי שי יו אר וואס גייט פאר. יעצט אז ס'קומט חנוכה דארף מען וואטשן אויף די אלע זאכן, מען דארף אויך וואטשן ווי מען פארט, ס'דא פרויען וואס זיי פארן אוועק אויף פלארידע, א פרוי האט מיר דערציילט אפאר חדשים צוריק, זי איז געווען אין פלארידע, און א אינגערמאן האט זיך צו איר צוגערוקט, זי איז געווען ביים ביעטש ביינאכט, די אידישע געגנט האט זיך צו איר צוגערוקט. און זי האט נישט געוואלט. ער האט געזאגט, כ'וועל זאגן דיין מאן אז דו האסט זיך געטרענט מיט מיר. זאגט זי, הער אויס, כ'פארלאז מיך אויפ'ן אייבערשטן, כ'האב נישט געטון קיין עבירה, און גיי אוועק פון דא. איז זי געווען א בית רחל מיידל, א בהמה, א פערד. זי וואלט ווען געדארפט גראד קאלן די פאליס, מ'וואלט געקענט טשעקן אז זי איז נישט גערירט, און ס'איז נישט דא פון די די ען עי פון אים אויף איר און פון איר אויף אים, און זי וואלט אים געדארפט איינזעצן. ווייל אזאלכע אינגעלייט טארן זיך נישט ארומדרייען. נאר וואס געשעהט ווען די מיידל וואלט נישט געווען אזוי שטארק ווי זי איז געווען וואלט זי געווען א בעולת בעל, סאו יעצט איז די סיזען וואס מען פארט אויף פלארידע, פארט דארטן תשובה טוהן אויף אלע אלטע חטאים, גוט רבותי יעדער יום טוב ברענגט מיט זיך מיט פראבלעמען, ווייל עס איז אזוי הייליג ברענגט עס מיט אסאך פראבלעמען, ברענגט מיט זיך מיט אז מען זאל נאכלאזן די קינדער, ברענגט מיט מען זאל אויסגיין מיט מיידלעך אויף זנות, און איף יו נאט גאנא וואטש אוט וועט זיין צרות. יעצט עס ברענגט אויך מיט אז מען זאל איינלאדענען. די געסט, שבת חנוכה, איך פאר צום רעבין, איך גיי צו מיין פעטער, צו מיין שוואגער. רבותי, לאזט קיינעם נישט אריין אין שטוב, פאלגטס נאך, קיינמאל נישט חרטה האבן. זען, יעצט איינער האט אריינגעלאזט איינעם אין שטוב, א זיבעצן יעריגער בחור האט גערעיפט א מיידל יונגער פון עלף יאר. יעצט ווי גייט מען זיך אהין טון מיט דעם, ווי ווי גיימיר אנקומען, שפעטער אויב די מיידל גייט ווערן א זונה, יעדער האט טענות, ס'דא איינער אברהם הגר, ער איז די רבי פון די אלע פארטא ריקערס, ער וואוינט אין סקרענטאן פענסילוועניע. איז האט ער ארויף געלייגט אויף יוטוב אז ווייל מ'האט אים מאלעסטעד, ווער געט אים א היתר ער זאל גיין ווערן פריי? יא, יעצט פארשטייטס פארוואס א גר טאר נישט זיין קיין רב, ער טאר נישט האבן קיין שום משרה, ער טאר נישט האבן קיין שום געוועלטיגונג אויף כלל ישראל, ער קען פרעגן אזא שאלה ווער געט אים א היתר? נישט דא נישט קיין היתר נישט קיין איסור, יענער ווערט מענטלי בארירט און ער האט א דין ווי א חירש שוטה וקטן און ער איז סתם פטור פון אלע מצוות אויך, כ'זאג עס נישט אלס א היתר אז מ'זאל עס נוצן, אבער ס'איז א לאט טו טאלק אבאוט דיס. באט ווער געבט אים א היתר? ער נעבעך דער קאפ איז אים נישט גראד, דארף האבן נערוון פילן אים אויסצוגראדן, אויב מ'קען. ווייסט, אריין א מענטש אין שטוב, מ'האלט אים ביי זיך אינדערהיים, נאכדעם ווערט מען געוואויר ער האט אמאל גערעיפט די קינד, און ווער ווייסט וויפיל ער האט שוין געטון, און ווער ווייסט צו ער אליין איז נישט קיין וויקטים געווען, וועגן דעם טוט ער עס. סאו וויל איך יעדן זאגן, יו שוד אינדזשוי די יום טוב. אזוי גוט ווי עטס קענטס, נעמען דיין מאן און זאל פארן מיט די קאר, און ער זאל פארן נארט סאוט איסט און וועסט, איבעראל שלאפן אין האטעלס, מאך זיכער דו האסט אבער א שול ווי צו צינדן לעכט, ווייל אין האטעל טאר מען נישט צינדן, און וואס דו ווילסט, אבער איין זאך, אינאף מיט דיינע קינדער, די אייניקלעך נעם נישט מיט, ווייל אז דו לאזט מיט גיין אן אייניקל, קען ער אהיים קומען א בעולת בעל פונעם זיידן. כ'בין יעצט געפארן אין רכבת קלה, זייער געשטופט צו גיין פרייטאג מיטאג, און. ס'איז אריינגעקומען ביי דער תחנה מרכזית, דאס מיינט די סענטערל באס סטעישאן פון ערגעץ, איז אריינגעקומען אסאך מענטשן, געווארן אביסל א געשטופעכטס, יענע איד האט געהאט א, ס'איז נישטא געווען אן אייניקל, איז געשטאנען פאר אים, און זי געשטאנען מיט איר רוקן צו זיין בויך, פארשטייסט וואס איך מיין, געשטאנען אויסגעדרייט די זעלבע ווי ער, און ער גייט זיך אנלענען אויף איר מיט ביידע לאפעס מיט די הענט. און נאכדעם נעמט ער איין הענט און לייגט עס ארום איר האלז און ער כאפט איר אן די דדים, ער שפילט זיך דערמיט, ער מיינט ס'איז זיין טוי. איין זאך וואס ער האט זיך פארעכענט אז ס'איז דארט געווען נחום ראזענבערג און איך האב אזאלעכע קולות געמאכט אויף אים, אויף היברו, אויף היברו, איך קען דאך היברו אויך, ירושלים די עיר שחוברה לה יחדיו, יעדער רעדט דא היברו. עניוועי, כ'האב געשריגן וואסערע א חוצפה איז דאס אז דו רירסט אן א מיידל, און בפרט נאך בהוד יפיה, ווער, וואס ביסטו? ער הייבט אן צוריק צו שרייען געפענט זיין פיסק א איד מיט א געהעריגע בארד, הייבט אן צוריק צו שרייען דאס איז מיין אייניקל, זה נכדה שלי, זאג איך דאס איז דיין נכדה? דו האסט נישט קיין רעכט אפילו דיין נכדה אזוי צו טאטשן, דיין ווייב אין בעדרום האסט א רעכט אזוי צו טאטשן אבער נישט זי. געווארן לעבעדיג, ווייס איך ארץ ישראל איז דאך זייער פאליטיקעל מאוטיוועיטעד, און יעדער האט אנגעהויבן צו זאגן הוא צודק הוא צודק אז איך בין גערעכט נישט דער חזר. פלוצלינג געווען דארט א פרוי, אה איך ווייס א פופציג יאר אלט געווען, האט א צוגעדעקטע האר, און זי גייט צו צו דעם מיידל און זי זאגט איר אויף אידיש, הער אזוי, זאלסט וויסן, קיינער טאר דיך דא נישט אנרירן און אפילו נישט דיין טאטע און אפילו נישט דיין זיידע און נישט דיין ברודער און נישט דיין שוועסטער. אוי אין די רכבת איז יעדער האט אויסגעשאסן פאר געלעכטער, געהערט א סעקס טאלק אין די אין פאבליק אין די רכבת, און זי איז געווארן מורא'דיג פרייליך, נישט סתם, און דער איד איז אזוי פארשעמט געבליבן. איך האב געזאגט באמת דארף מען רופן די פאליס. ערב שבת, און איך בין נישט קיין מקומי, איך בין נישט דא לאקעל, במילא וויל איך מיך נישט אריינלאזן דערין, אבער איך האב געזאגט פארן מיידל, דו דארפסט איינזעצן דיין זיידן, ער טאר דאס נישט טון. און שוין, דאס איז עס. האב איך געדארפט דא קומען? זעט אויס אז יא. איז וויכטיג געווען מוחה צו זיין? זעט אויס אז יא. ווער ווייסט צו ער האט נישט שוין געוואוינט מיט איר? גוט, פאר מיר גוט ברוך השם, רבותי, יעצט נישט קיין עין הרע, יעצט פאר מיר מורא'דיג גוט ברוך השם. א חזר. לייגט ארויף די הענט אויף איר, נעמט זי ארום פון ביידע זייטן פון האלז, שטייט אונטער איר, מסתם האט ער געהאט א קישוי אבר, די אנטענע איז געווען אויסגעצויגן פול פארס, און רייבט זיך אריין אין איר, און איז אנגעקומען מיט איין הענט אזוי אריבער א אריבער די דאן, און טאטשט, רוקט זיך אזוי די הענט, נישט קיין טויטער, א טויטער רוקט שוין נישט די הענט, טאטשט עס אהער און אהין און אהין און אהער, סאו יעדער איינער זאל וואטשן מ'זאל נישט ארייננעמען קיינעם, איך זאג אייביג פאר וויפיל וועקעישאנס דו ווילסט, איך בין נישט קיין שונא פאר וויקעישאנס, כ'האב אויך ליב ארומצופארן, און כ'האב אין מיין לעבן זייער אסאך ארומגעפארן, און ס'איז זייער שיין צו זען דעם אייבערשטנ'ס שיינע וועלט, ס'איז דא אביסל ביטול תורה דערין, אבער מ'מוז זיך אביסל אויסרוען אויך, דער חזון איש האט זיך איינמאל געלייגט אין בעט שלאפן און ער איז אראפגעפאלן, פאר ער האט נאך געכאפט דעם בעט, מ'האט גענומען צו לויפן, און אים געפרעגט וואס איז געשען, זאל איך רופן דעם אמבולאנס, הצלה, זאגט ער ניין, פאר איך גיי מיך לייגן רעכן איך אויס וויפיל כח כ'האב צוצוקומען צום בעט, און אזויפיל, דעמאלטס ווייס איך.

געזעצן, און עספעשעלי נישט די שוועגערנס מיט די שוואגערס מיט די טעכטער, ס'איז מורא'דיג, ס'לאזט זיך נישט זאגן, כ'האב דא א חבר, ער האט גענומען אן איידעם פון די ריכטיגע חברה, די אמעריקאנער, די פלאר חברה, זאלן גיין אלע אין דר'ערד, און ער איז געווען א צובראכענע שטוב ווייל זיי זענען געווען גע'גט, ער איז געגאנגען און ער האט אנגערירט איינע פון די שוועגערנס, און זי איז געווארן נערוון קראנק אויף א גאנץ לעבן. אבער כדי מען זאל באהאלטן די שייגעץ שטיק האט מען מסביר געוען אז דער טאטע איז א שייגעץ און דער טאטע און ס'איז אלץ דער טאטע און דער טאטע און דער טאטע. אקעי, און אנגעלייגט אלעס אויפן טאטע. שפעטער איז די מאמע געשטארבן, זי האט געכאפט א נערוון בראך, זי איז אין שפיטאל. היינט ווענדט זי זיך צום טאטע, כאטשיג מען האט איר אנגעזאגט זי זאל קיינמאל נישט האבן מיט אים צו טון, איז היינט ווענדט זי זיך צו אים. ער גייט נעבעך נאך געלט איר צו היילן, ווייל אוודאי א טאטע איז דאך א טאטע. בוכה ומבכה, שוין. און וואס זאל דער טאטע טון? זאל ער עס ארויסווארפן? דאהייסט, אזוי איז עס. יא, מען האט אנגעטאטשט א מיידל, און זי א גאנץ לעבן האט זי געלעבט זייער נישט גוט מיט איר מאן, און זי האט זיך געטראפן אין א נערוון הויז. און נאכדעם חיים פלאהר, איך מיין ער איז דארט א פעטער זיינער, חיים פלאהר האט א פראבלעם מיט נחום ראזענבערג'ס האטליין. קען זיין ער האט אנגערירט זיין שוועגערן ווייל ער האט געהערט מיין האטליין און ער איז געווארן זייער צוקאכט, און געקריגן א קישוי אבר. ס'קען זיין, נאר דעמאלטס ווען ער האט געטאטשט זיין שוועגערין האב איך נאך נישט געהאט קיין האטליין, ווייסט? דאס זענען די וועבערמאנס, וועבערמאנס פלארס, די מלאכים. דער מלאך האט צוזאמגערעדט אויף דעם ר' פייוול מענדלאוויטש, צוזאמגערעדט כל דבר אסור אויף אים. וואס האט זיך אויסגעלאזט פון דעם מלאך'ס חסידות? געהאט איין זוהן אין אלבאני, ער איז געווען קוים א שומר שבת, א טאכטער ווייס איך נישט וואו זי האט געוואוינט, וואטעווער וואס איר סטעטוס, און פון דעם מענדלאוויטש, געהאט תורה ודעת האט אויפגעשטעלט הונדערטער תלמידים, מסתם טויזענטער, ער האט קינדער, אייניקלעך, אלע שומרי תורה ומצוות. און וואס האט זיך אויסגעלאזט פונעם מלאך? נחמיה וועבערמאן מהודו ועד הלל. פלאר, ראביי פלאר פון מאנסי האט א פראבלעם מיט נחום ראזענבערג'ס האטליין. האטס א לעכטיגן און א פרייליכן שבת, און האטס א פרייליכן און א לעכטיגן חנוכה.